לעילו נשמת מרת רעזל רבקה בת ר' יעקב יוסף עליה השלום גלאסנער ליום היארצייט שלה י' ב' תשרי.
ב' חלקים משיחת י"ג תשרי תשמ"ב. און דאס איז אויכעט יש לקשר מיט דערמיט וואס נשיא דורנו האט איבערגעגעבן די סיסמא, דער ווארט פון דעם בעל ההילולא. וואס ער האט געזאגט מלכתחילה אריבער, וואס דער סדר אז פריער פרואווט מען זיך ארונטער און אויב ס'קען נישט זיין ארונטער דעמאלט גייט מען אריבער, וואס דאס איז ער שולל, איז דאס דאך מצד דערויף וואס ס'איז דא שינויים אין דעם ארט וואס מען דארף טון, מה שאין כן מצד אמת העניין. איז דאך דאס ווי ס'גייט, ווי ס'דארף מען זיך דורכפירן דעם ענין וואס מ'דארף דורכפירן, און וויבאלד אז דאס איז א ענין וואס ס'דארף דורכגעפירט ווערן, דארף ער דאך זיין בשמחה און מיטן גאנצן שטורעם און מיטן גאנצן התפשטות, וואס דאס איז דער ענין מלכתחילה אריבער, ווי דאס איז ביי דעם מצווה, אזוי קומט עס דערנאך ביז אין למטה מטה. מיט דעם זעלבן אופן וואס דאס איז מלכתחילה אריבער, און דערנאך איז דאך זכה דורנו, ער האט זיך דאס געזאגט נאך בחיים חיותו בעלמא דין, און דערנאך איז דורכגעגאנגען א משך זמן רב איידער דאס איז נתפרסם געווארן דער עניין, און דאס איז נתפרסם געווארן דווקא בדורינו, אינעם חשך כפול ומכופל פון גלות. וואס מאיזה טעם שיהיה, אבער על כל פנים גיט זיך דאס דעם גאנצן שטורעם אז ניט נאר מען ווערט ניט נתפעל פון החשך יכסה ארץ, נאר דווקא דעמאלט ווערט נאך דער אריבער נאך א סך א גרעסערער, ווארום ס'איז דאך פארשטאנדיק אז אריבער קומען א קליינער חשך דארף מען ניט האבן אזא מין אור גדול. בשעת ס'איז דא א חשך כפול ומכופל, און מ'זאגט אז מלכתחילה דארף מען גלייך גיין אריבער, באווייזט דאס אז דווקא דעמאלט איז העם ההולכים בחשך, וואס דאס גייט אויף עמי הארץ, איז ראו אור גדול, זיי האבן נאך צוגעגעבן אז ביי יעדער אידן און ביי אלע אידן איז געווארן אן אור גדול, וואס בשעת מ'זאגט אור גדול לאמיתתו, איז דאך דאס ווען איז שייך צו זאגן אמיתית ענין פון גדול ווען ער האט נישט קיין מדידה והגבלה, ווארום אויב ער האט אז מ'קען אים אפמעסטן איז דאך דא א נר וואס האט מיט אביסל מערער איז ער שוין גדול הימנו, בשעת מען זאגט אן הגבלות אז דאס איז ראו אור גדול איז דאך דעמאלט באווייזט עס אז דאס איז למעלה ממדידה והגבלה. וכידוע די סיפור פון רבינו נשיאינו אז בכלל די הנהגות פונעם רבי'ן מהר"ש האט מען אויף דערויף געזאגט אז דאס איז בעל שם'סקע הנהגות און ווי מען טייטש זיך אפ וואס איז דאס דער ווארט און דער נאמען און דער תואר פון בעל שם אז ער איז א באלעבאס אויפן שם און אויף וואס פאר א שם איז ער א באלעבאס א בעל פון א שם טוב. וואס וואס איז דער ענין פון שם אז מען זאגט סתם סתם שם? מיינט מען דאך דאס אויפן שם פון דעם אייבערשטן, און דער שם פון דעם אייבערשטן קען דאך זיין בטוב הנגלה אדער ח ו אדער אין אן אופן ניט א טוב הנראה והנגלה, בשעת מען זאגט אבער שם טוב און דאס ווערט אזוי גערופן בפי פון בני אדם. ביז אפילו בפי עמי הארץ איז דאך פארשטאנדיג אז דאס איז טוב הנראה והנגלה, וואס דאס איז ווי מען נעמט פון חסדים המכוסים און מען מאכט פון זיי אויכעט חסדים נגלה. בשעת מען זאגט נאך אז ער איז א באלעבאס אויף דעם, איז דאס איז דאך אויכעט ווי עס איז געווען די הנהגה פון בעל שם טוב, ווי ס'שרייבט אויכעט ר' מענדל האראדאקער אז אחד היה ואין כמוהו בנוגע צו בעל שם טוב אז ס'איז זיין הנהגה געווען אין אן אופן אז אחד היה ואין כמוהו און דאכט זיך אז דאס איז ער דערנאך ממשיך אז דערפאר איז וואס ער האט געוואלט האט ער אויסגעפירט. און מ'חזר'ט נישט איבער דעם לשון איך בין נישט בטוח אויף דעם דיוק אבער דער תוכן איז אז אוה ויעש אז וואס ער האט געוואלט אט דאס האט ער אויפגעטון. בשעת מען זאגט אז ס'איז דא דערנאך ממלא מקומו וואס זיין הנהגה איז דאך געווען בעל שם'סקע הנהגות, און דערנאך איז דאס געווען א משך זמן, האט מען דערפון ניט געוואוסט על כל פנים ניט בפירסום, ביז וואנעט דערנאך איז נתפרסם געווארן דורך נשיא דורנו. אז דאס איז א ענין וואס מלכתחילה אריבער, און האט געזאגט אז ער איז שולל דערמיט, ניט ווי די וועלט זאגט, ניט ווי דער עולם זאגט, און האט דאס געזאגט אז דאס זאל זאל גיין צום העלם העולם, איז דאך פארשטאנדיק אז דאס איז ביכולתו של כל אחד ואחד, אז בשעת ער איז מחליט מיט אן אמת, ללכת בדרכיו ובאורחותיו איז אָט דעמאָלט האָט ער די נתינת כּח, אַז בפּעולותיו בכל ענינים אלו זאָל אויכעט זײַן אין אַן אופן פֿון מלכתּחילה אַריבער, אין אַן אופֿן פֿון אַ בעל-שמסקע הנהגה און אין אַן אופֿן אַז דאָס ווערט על-ידו געגעבן לכל אחד ואחת מישראל וואָס זיי זײַנען בצוותא וחיבור. מיט אים דורך דערויף וואס זיי זענען מקיים זיינע ציוויים וכאמור בדרכיו ובאורחותיו וואס בכללות איז דאך געווען זיין הנהגה בזמנו בפשטות אז נישט קוקענדיג וואס איז דעמאלט געווען א זמן וואס די מלכות איז געווען ניט ווי ס'דארף די מלכות במדינה ההיא איז געווען ניט ווי ס'דארף צו זיין בנוגע צו אידן איז ער געגאנגען מיט'ן גאנצן תוקף. ביז וואנעט אז ער האט זיי געזאגט בפשטות אז אויב זיי וועלן ניט נאכגעבן זיין דרישה פארט ער אין אויסלאנד און וועט דארט אויפשטעלן די גאנצע באוועגונג אנטקעגן די רצון פון דער מלכות וואס איז געווען א מלכות אדירה און ער איז געווען דארטן און והתפללו בשלום העיר על פי דינא דמלכותא דינא. און אף על פי כן אז ס'איז געקומען צו זאכן פון אידישקייט, האט ער זיך פאר קיין זאך ניט אפגעשטעלט און האט אויסגעפירט. על אחת כמה וכמה אז דער אייבישטער האט אוועקגעשטעלט אין א קו החסד אז מ'געפינט זיך אין אזא מין מעמד און מצב אז מ'קאן טאן טאן בכל ענייני תורה ומצוותיה מיטן גאנצן שטורעם און מיט דער גאנצער ברייטקייט און מען האט נאך א סיוע פון מלכים אומניך ושרותיהם מניקותיך אז די מלכות העלפט נאך ארויס אויב נאר מען פאדערט דאס ביי איר מיט אותיות המתאימות און מיט די הסברה אז מען פאדערט דאס דערפאר וואס אזוי שטייט אין דער בייבל אדער ווי מען איז דאס מסביר בלשון המלכות בכמה מדינות לויט זייער לשון. איז אט דעמאלט זעט מען דאך בפועל אז מען פירט עס אויס, און מען פירט עס אויס אסאך לייכטער ווי מען ריכט זיך אין דעם. און ויהי רצון אז אויך אין די מדינות וואס דערווייל איז נאך דארטן דער יחס צו עניינים פון אידישקייט שלא כדבעי, און מען האט נאך דארט נישט דעם גאנצן חירות, בפרט נאך חירות מיטן שטורעם, אויף לערנען תורה און מקיים זיין מצוות מיט די גאנצע התפשטות מפני הרדיפות אנטקעגן די עניינים, זאל אויך דורכברעכן אט די מחיצה צווישן יענע מדינה מיט די אנדערע מדינות, ביז מיט די מדינה פון ארץ אשר תמיד עיני הוי' אלוקיך בה מראשית השנה, וואס דאס איז דאך ד' אמות פון אידישקייט. וואו ס'זאל ניט זיין, על אחת כמה וכמה אין ירושלים עיר הקודש וסביבותיה, וביז וואס עתידה ירושלים שתתפשט בכל הארצות זאל דאס אראפנעמען און מבטל זיין כליל די מחיצות המבדילות, און אויך דארטן זאל מען בגלוי וביד רמה לערנען תורה און מקיים זיין מצוות בנעורינו בזקנינו בבנינו בבנותינו, אנהייבנדיג פון הבל שאין בו חטא, פון קטנים וואס דער פסוק רופט זיי אן בשם משיחי, ווארום זיי ברענגען אראפ משיח צדקינו בגלוי נאך אסאך פריער ווי ער ווערט אראפגעבראכט דורך עבודת הגדולים,

וואס דאס איז דאך אין דעם אופן ווי ער זאגט אין סנהדרין ווען זכו, וואס אידן שטייען דאך איצטער אין א מעמד של זכות, ס'איז דאך ד' ימים שבין יום הכיפורים לחג הסוכות, וואס דעמאלט איז גארנישט שייכות קיין חשבון אפילו פון עוונות, ווארום ס'איז ניטא דער גאנצע מציאות, מ'איז פארנומען מיט לולב וסוכה ואתרוג וד' מינים מיט כל העניינים השייכים לזה ווי ס'פסקנט אפ תורת אמת און תורת חיים כמדובר כמה פעמים, ומתוך שמחה רבה וואס הייבט זיך שוין אן וויבאלד אז ביום הכיפורים האט מען באקומען דער חתימה וגמר חתימה טובה בטוב הנראה והנגלה איז דאך פארשטאנדיג די שמחה וואס דערביי איז. שמחה למטה און שמחה למעלה, און שמחה למעלה און שמחה למטה, ושניהם יחד, און מיום ליום איז מען נאך מוסיף אין דער שמחה, און מרבה אין דער שמחה, און מרחיב אין דער שמחה, און מען גייט כאמור שמחת עולם על ראשם, מיט א שמחה וואס זי איז פורץ כל הגדרים, און אין אן אופן פון א וואו אות אמת, אז דאס בלייבט דערנאך אן שינויים גאולה שאין אחריה גלות, בית המקדש וואס ער ווערט א נצחי, און אני הוי' לא שניתי שטייט בגלוי, און כל ענייני העולם זענען מתאים און זיי ווערן בגלוי א דירה לו יתברך בתחתונים אין א בעל שם'סקן אופן במהרה בימינו ממש. אמן!